מאנטאג נשא, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת רוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה על פי אהרן ובניו, אויפן באפעל פון אהרן און זיינע קינדער תהיה, עס זאל זיין כל עבודת בני הגרשוני, די גאנצע ארבעט פון די קינדער פון גרשון, לכל משאם, אלע זייערע לאסטן, ולכל עבודתם, אלע זייערע דינסטן, אלע זייערע ארבעטן, ופקדתם עליהם במשמרת את כל משאם, זאלסט אויפנעמען אויף זיי מיט א באשטימונג פון א פאסטן, ווי רשי זאגט אין פרשת במדבר אז יעדע וואס מען נעמט אויף א מענטש אויף א פאזיציע ווערט עס אנגערופן א משמרת, אזוי זאלסטו אויפנעמען אויף זיי את כל משאם, זייער גאנצע לאסט, מען זאל באשטימען פונקטליך ווער טראגט וואס, און ווער ס'האט וועלכע פאזיציע. זאגט רשי על פי אהרן ובניו, ואיזה מהבנים ממונה עליהם, וועלכע פון די קינדער פון אהרן איז ממונה אויף די בני גרשון, דאס וואס די פסוק זאגט ווייטער ביד איתמר בן אהרן הכהן. איז רשי האט געהאלטן אז די על פי אהרן ובניו מיינט נישט אהרן, און ס'מיינט נישט אלע זיינע קינדער, ס'מיינט נאר איינער פון די קינדער, וואס די פסוק זאגט ווייטער איתמר בן אהרן הכהן. די רמבן איז נישט צופרידן פון דעם, ווייל ער זאגט די תורה זאגט דאך פארט אהרן ובניו. זאגט ער אז איתמר בן אהרן הכהן איז נאר געווען ממונה אז מ'האט געדארפט פאר זיינע הענט איבערגעבן ווען מ'האט זיך געענדיגט ציען האט מען גענומען די אלע כלים וואס מען האט שוין נישט געדארפט יעצט, די האמערס מיט די צווענגלעך, דאס האבן זיי איבערגעגעבן פאר איתמר בן אהרן הכהן, און ער האט עס אפגעהיטן ביי זיך ביז מען האט זיך ווייטער געצויגן. אבער אויפנעמען די בני גרשון, יעדן איינעם צוטיילן זיין אמט, וואס פונקטליך ער גייט טראגן, און צו ער גייט זינגען, צו ער גייט היטן די טויערן, צומאכן די טויערן, דאס איז געווען א באפעל דורך אהרן און דורך ביידע קינדער, ווייל אלעזר איז דאך אויך געווען ממונה אויף די נשיאים פון גרשון און קהת און מררי, ממילא האט טאקע יא אויסגעפעלט סיי אהרן'ס ווארט און סיי די ווארט פון אלעזר און סיי די ווארט פון איתמר, און נאך מער, די תורה זאגט ופקדתם עליהם במשמרת רעדט מען דא צו משה, משה רבינו האט אויך געדארפט מיטגיין ווען מ'האט באשטימט יעדן איינעם אויף זיין פאסטן וואס ער דארף טון, זאגט די תרגום, על מימר אהרן ובנוהי יהי כל פלחן בני גרשון לכל מטולהון ולכל פלחנהון, ותמנון עליהון במטרא ית כל מטולהון. זאגט דער פסוק זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, דאס וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז אהער איז געווען די ארבעט פון די משפחה פון די קינדער פון גרשון אינעם אוהל מועד ומשמרתם, און זייער ארבעט איז געוועזן צוגעטיילט ביד איתמר בן אהרן הכהן, ער איז געווען דער אויפזעער איבער זיי.

זאגט דער פסוק מבן שלושים שנה ומעלה פון דרייסיג יאר און העכער ועד בן חמשים שנה ביז די פופציג יאר תפקדם זאלסטו זיי ציילן כל הבא לצבא די אלע וואס קומען אין דינסט אריין לעבוד את עבודת אוהל מועד צו טון די ארבעט פונעם אוהל מועד שטעלט זיך דער אור החיים הקדוש אז דא ביי די בני מררי שטייט לעבוד את עבודת אוהל מועד און ביי די בני גרשון אנהייב סדרה איז געשטאנען לעבוד עבודה באוהל מועד זאגט ער אז די חילוק איז ווייל די בני גרשון האבן געטראגן דעם אוהל מועד אליין, זיי האבן געטראגן די יריעות המשכן, די יריעות האוהל, דאס איז דער פשט לעבוד עבודה באוהל מועד, אבער די בני מררי זיי האבן נאר געטראגן די ברעטער און דאס גלייכן, וואס די ברעטער טוט אן עבודה פארן אוהל מועד, איז זיי האבן געטון אן עבודה מיט די עבודה פונעם אוהל מועד, מיט די צוגעהערן וואס שטעלן אהער דעם אוהל מועד.

וואס דאס איז באמת געווען א מלאך נאר זיי האבן נישט געוואוסט נאך, אשר שלחתו וואס דו האסט געשיקט, יבוא נא עוד אלינו, זאל ער נאכאמאל קומען צו אונז, ויורנו ער זאל אונז אויסלערנען מה נעשה וואס מיר זאלן טון לנער היולד צו דאס קינד וואס גייט געבוירן ווערן, אפשר איז דא נאך עפעס הלכות וואס אונז ווייסן מיר נאכנישט ווי אזוי מען דארף זיך מיט אים אומגיין, ווייל ער גייט דאך געבוירן ווערן שוין אלס נזיר. זאגט דער תרגום, וצלי מנוח קדם ה' ואמר בבעו ה' נביא דה' דשלחתא ייתי כען עוד לותנא וילפיננא מה נעביד לרביא דאתיליד. זאגט דער פסוק וישמע האלקים בקול מנוח, דער אייבערשטער האט צוגעהערט די קול פון מנוח, הגם באמת האט דער מלאך גארנישט צוגעלייגט דא מער ווי ער האט געזאגט פריער, אבער ער האט אזוי שטארק געבעטן האט אים דער אייבערשטער געזאגט ווייסטו וואס, איך וועל דיר צוליב טון, ויבוא מלאך האלקים עוד אל האישה, דער מלאך פונעם אייבערשטן איז נאכאמאל געקומען צו זיין פרוי, והיא יושבת בשדה זי איז געזיצן דעמאלטס אין פעלד, ומנוח אישה אין עמה, איר מאן מנוח איז נישט געווען מיט איר דעמאלטס. זאגט די תרגום, ושמיע קדם ה' צלותיה דמנוח, ואתא מלאכא דה' עוד לות אתתא, והיא יתבא בחקלא, ומנוח בעלה לית עמה. זאגט דער פסוק ותמהר האישה, די פרוי האט זיך געאיילט, ותרץ, זי איז געלאפן, ותגד לאישה, זי האט דערציילט פאר איר מאן, ותאמר אליו, זי האט אים געזאגט, הנה, נראה אלי האיש אשר בא ביום אלי, עס האט זיך באוויזן צו מיר דער מאן, וואס ער איז געקומען אין דעם היינטיגן טאג צו מיר, וואס איך האב דיר שוין געהאט איבערדערציילט, ער האט זיך נאכאמאל באוויזן. זאגט דער תרגום, ואוחיאת אתתא ורהטת וחויאת לבעלה, ואמרת ליה, הא אתחזי לי גברא דאתא ביומא דיכי לותי. זאגט דער פסוק ויקם ער האט זיך אויפגעהויבן וילך מנוח אחרי אשתו, מנוח איז נאכגעגאנגען זיין פרוי, ווי דער מצודת זאגט ער האט דאך נישט געוואוסט ווי דער מלאך האט זיך באוויזן, האט ער געמוזט נאכגיין זי זאל אים ווייזן ווי צו גיין, אין די גמרא מסכת ברכות איז דא איין דעה אז ער איז געווען אן עם הארץ, ער האט נישט געוואוסט אז מען טאר נישט גיין הונטער א פרוי אפילו די אייגענע פרוי, א צווייטע דעה אין די גמרא זאגט אז ס'מיינט נאר אז ער איז געגאנגען נאך איר עצה, אבער ס'מיינט נישט אז ער איז ממש געגאנגען הונטער איר. ויבא אל האיש, ער איז אנגעקומען צו דעם מאן, צו דעם מלאך, ויאמר לו האט ער אים געזאגט האתה האיש, ביסטו דער מענטש, אשר דברת אל האישה וואס דו האסט גערעדט צו דער פרוי מיינע, ויאמר אני האט ער געזאגט יא איך בין דאס, זאגט דער תרגום וקם ואזל מנוח בתר אתתיה, ואתא לות גברא ואמר ליה האת גברא די מללתא עם אתתא, ואמר אנא. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ל א האבן מיר געלערנט נעכטן אז שכר און יין דאס געבט מען פאר די רשעים און פאר די פארביטערטע מענטשן זאגט דער פסוק ישתה זאל ער טרינקען וישכח רישו זאל ער פארגעסן זיין ארעמקייט א מענטש טרינקט אביסל וויין זאגט דער גרא דאכט זיך אים שוין אז ער איז די וועלט'ס עושר ועמלו לא יזכר עוד און זיין פלאג זאל ער מער נישט געדענקען וויין מאכט פרייליך ער האט פארגעסן פון אלע זיינע דאגות זאגט דער תרגום ונשתון ונטעון מסכנותהון ושחקיהון לא נזכרון תוב. זאגט דער פסוק אבער דו שלמה המלך זאגט זיין מאמע אים מוסר פתח פיך לאלם דו טארסט נישט טרינקן קיין וויין ווייל דו דארפסט האבן דעם קאפ אויפן פלאץ דו דארפסט עפענען דיין מויל פאר דעם שטומען מענטש אז ס'מאכט זיך אמאל אז איינער פון די בעלי דינים ווערן פארלוירן דארפסטו אים ארויסהעלפן אונטערזאגן אל דין כל בני חלוף, דו דארפסט עפענען דיין מויל צו די דין תורה פון אלע וואס זייער טאטע איז אוועק געגאנגען פון דער וועלט, אלע יתומים דארפסטו ארויס העלפן, נאך א פשט כל בני חלוף, מענטשן וואס זיי רעדן, זיי רעדן ווערטער אבער עס איז עפעס פארקערט ווי זיי ווילן זאגן, זיי זענען אזוי צומישט און זיי קענען נישט ארויסברענגן געהעריג זייערע טענות, דעמאלטס ליגט אויפן דיין א חוב ער זאל צוהעלפן די מענטשן כדי זייער טענה זאל געהעריג ארויסגעברענגט ווערן. זאגט דער תרגום פתח פומך להלין דלא מסטו דין ודין לכלהון בני עולאי, זאגט דער פסוק פתח פיך שפט צדק, עפן דיין מויל און משפט מיט א אמת'דיגקייט מיט א גערעכטיגקייט, ודין עני ואביון, זאלסט משפט'ן געהעריג דעם דין פונעם ארעמאן, זאלסט זען אז דער ארעמאן זאל האבן א געהעריגע דין תורה און ער זאל נישט ווערן פארלוירן פון דעם עושר און דעם אנגעזעענעם מענטש וואס טענה'ט זיך מיט אים. זאגט די תרגום פתח פומך ודין צדקתא ודין לעניי ולעליבי איז נאכדעם וואס די מאמע האט אים געענדיגט זאגן די מוסר רייד האט ער פון דא ביז סוף קאפיטל אויסגערימט די ערליכע פרוי אלס א געדענקעניש צו זיין מאמע וואס זי האט אים דא מוסר געזאגט אשת חיל מי ימצא, ווער קען געפינען א פלינקע ערליכע פרוי, א קלוגע פרוי, ס'איז א יקר המציאות, ס'איז זייער שווער צו טרעפן א פרוי א מושלמת, ורחוק מפנינים מכרה, איר פרייז, איר ווערט, דאס איז סאך ווייטער ווי פערל. רש י זאגט אז די משל פון די גאנצע פרשה אשת חיל ווערט אויסגעטייטשט אויף די תורה און די וואס לערנען די תורה, אשת חיל מי ימצא, הלוואי זאל יעדער איינער זוכה זיין צו לערנען די תורה, אבער נישט יעדער איז דאך זוכה צו לערנען די תורה, איז וואויל פאר דעם מענטש וואס ער וועט יא טרעפן די תורה, ורחוק מפנינים מכרה, די ווערט, די שכר פון לערנען תורה איז סאך ווייטער און סאך מער ווי אלע פערל שטיינער. רבינו בחיי אין די הקדמה פון פרשת וזאת הברכה זאגט ער אז לויטן פשוט'ן פשט דרש'נען דרש'נט מען אויס די גאנצע אשת חיל אויף די ערליכע פלינקע פרוי וואס זי שטעלט זיך אהער זי געבט זיך איבער פאר איר שטוב בייטאג און ביינאכט ווי ס'שטייט אין די פסוקים זי האט אינזין צו געבן אויך פארן ארעמאן זאגט ער פאר דעם הייבן זיך די פסוקים אן מיט די אותיות פון אלף בית ווייל די ערליכע פרוי וואס זי שטעלט אלעס אהער פאר איר מאן באופן ער זאל קענען זיצן און לערנען און שטייגן אין עבודת השם, איז האט זי ממש א חלק און זי איז ממש די יסוד פון זיין גאנצע תורה, אלע אותיות פון די תורה זענען נכלל אין איר, מיט אירע מידות טובות שטעלט זי אהער די גאנצע אלף בית. זאגט ער, דער פסוק קומט אונז לאזן הערן אז א מענטש זאל אויפזוכן אזא ערליכע געטרייע פרוי, און זכו וועט זי זיין טאקע א עזר אים ארויסצוהעלפן שטייגן, פונקט ווי א גוף שטעלט אלעס אהער פאר די נשמה, אן די גוף וועט די נשמה נישט קענען עוסק זיין בתורה און מצוות, די זעלבע זאך איז די פרוי פון א מענטש פאר איר מאן, ווי די גוף אקעגן די נשמה, זי איז ממש חלק וחלק, און זי איז ממש די יסוד פון זיין גאנצע עבודה. זאגט די תרגום איתתא כשרתא מנו ישכח יקירא היא מן כיפי טבתא דמהא. זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכתא פסחים פרק א', אור לארבעה עשר, די נאכט צום פערצנטן טאג פון ניסן, און ער רופט עס אן אור, ווייל ער האט געוואלט אנהייבן די מסכתא מיט א ליכטיגע ווארט, און נישט מיט א טונקעלע ווארט נאכט. בודקין את החמץ לאור הנר, דארף מען אונטערזוכן, אויפזוכן דעם חמץ צו די שיין פון א ליכטל. פארוואס דארף מען בכלל בודק חמץ זיין? ברענגט די בארטענירער צוויי טעמים, אדער כדי מען זאל נישט עובר זיין אויף בל יראה בל ימצא, אבער אויף דעם וואלט באמת גענוג געווען ווען מען איז עס מבטל אין הארץ, האט מען אבער מורא געהאט אז אינמיטן פסח וועט מען טרעפן א גוטע קיכל און מ'וועט צושטערן די ביטול מען וועט מבטל זיין די ביטול, מען וועט זיך באראטן, בארעכענען, חרטה האבן אויף דעם ביטול, קומט אויס אז מען וועט האבן עובר געווען אויף בל יראה ובל ימצא. א צווייטע טעם איז דא, וויבאלד א גאנץ יאר איז מען נישט אפגעשיידט פון חמץ, מען איז צוגעוואוינט דאס צו עסן, האב איך מורא געהאט אז מען וועט טרעפן א קיכל אום פסח און מען וועט עס אויפעסן, וועט מען נכשל ווערן צו עסן חמץ אום פסח. פון וואו ווייסט מען אז ס'מוז זיין לאור הנר, וועמיר שפעטער זען אין די גמרא וויאזוי מען לערנט דאס ארויס. פארוואס מוז דאס זיין פונקט ביינאכט? צוליב צוויי טעמים, איינס ווייל ביינאכט זענען מענטשן אינדערהיים, און אויכעט ווייל בייטאג האט מען גארנישט פון די שיין פון א לעכט, ביינאכט איז א שיין פון א לעכט זייער גוט און מען קען זייער גוט טרעפן די חמץ. זאגט די משנה, כל מקום שאין מכניסין בו חמץ, יעדע פלאץ ווי מען טראגט נישט א גאנץ יאר אריין קיין חמץ, אין צריך בדיקה דארף מען נישט אונטערזוכן. ולמה אמרו שתי שורות במרתף, אויב אזוי, פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז אין א קעלער דארף מען יא צוויי שורות פון די פעסלעך בודק זיין פון חמץ? ענטפערט ער, מקום שמכניסין בו חמץ, מען רעדט פון אזא מין קעלער וואס מען טראגט דארט יא אריין חמץ, צום ביישפיל א וויין קעלער וואס דער שמש שטייט מיט זיין ברויט אין די האנט און גיסט אן פארן עולם וויין, אז ס'נוצט זיך אויס די קריגל גייט ער אריין דארטן מיט די ברויט אינאיינעם און ער געט עס א לייג אראפ אויף איינע פון די פעסלעך, קומט אויס אז ס'איז יא א פלאץ ווי מ'טראגט אריין חמץ און פאר דעם דארף מען עס בודק זיין. וויפיל פון די מרתף דארף מען בודק זיין? בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, צוויי שורות אויפן גאנצן קעלער, דאס איז אזוי ווי א רייש, א ענדע כ"ף, דאס הייסט איין שורה, די דרויסנדיגע שורה, די גאנצע שורה פון די ערד ביז די דאך, און אויך די גאנצע אויבערשטע שורה וואס ס'זעהט דעם דאך, ווייל אויף די אלע פעסלעך דארף מען חושש זיין אז ער האט אויף זיי אראפגעלייגט חמץ, ובית הלל אומרים מען דארף נישט אזויפיל פעסער בודק זיין, נאר שתי שורות החיצונות שהן העליונות, די צוויי דרויסענדיגע אויבערשטע שורות, דאס הייסט די איין שורה וואס ס'זעהט די דאך, די דרויסנדיגסטע שורה פון די אויבערשטע, און איינס שורה אונטער דעם, אבער אריינצו פון דעם און נאך אראפצו פון די דארף מען נישט בודק חמץ זיין. משנה בית, ווען א מענטש איז בודק חמץ, אין חוששין דארף מען נישט מורא האבען, שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום, אפשר איז געקומען א חולדה און געשלעפט פון איין הויז צום צווייטען, אדער פון איין פלאץ אין די הויז ווי מען האט שוין, ווי מען האט נאך נישט בודק געווען, און ער טראגט עס צו א פלאץ ווי מען האט שוין יא בודק געווען, און מען זאל דארפען בודק חמץ זיין נאכאמאל און נאכאמאל דעם? ניין ווייל אויב דו האסט חושש געווען אויף דעם דארפסטו דאך אויך מורא האבן מחצר לחצר אז אפשר נאכדעם וואס דו האסט שוין בודק חמץ געווען דיין גאנצע הויז וועט קומען א חולדה און אריבערברענגען פון א אנדערע הויז אינעם חצר אדער פון א צווייטע חצר ומעיר לעיר אויב די גאנצע שטאט האט שוין בודק געווען קענסטו אויך טראכטן אז א חולדה האט אריבערגעברענגט חמץ פון א צווייטע שטאט אין לדבר סוף די זאך האט נישט קיין ענדע דארף מען נישט אנהייבן אפילו חושש זיין אויף דעם משנה ג. רבי יהודה אומר, בודקין אור ארבעה עשר, מען דארף לכתחילה בודק זיין די נאכט צום פערצנטן טאג אין ניסן, אויב מען האט נישט בודק געווען, קען מען בודק זיין ובארבעה עשר שחרית, אינדערפרי פונעם פערצנטן טאג, און ווי דער בארטענירא האט פריער געזאגט, אז ווען מען איז בודק י ד אינדערפרי, דארף מען אויכעט נוצן א לעכטל. ובשעת הביעור, אויב מען האט נישט בודק געווען דעם פערצנטן טאג אינדערפרי, זאל מען בודק זיין בשעת הביעור. דאס הייסט ביים זעקסטן שעה ווען מען גייט פארברענען דעם חמץ. אבער שפעטער ווי דעם לאט נישט רבי יהודה גיין בודק חמץ זיין, ווייל אז מען טאר שוין נישט עסן קיין חמץ מדאורייתא, האט ער מורא געהאט, מענטשן זענען דאך נישט אזוי אפגעשיידט פון חמץ, ער וועט האלטן אינמיטן זוכן די חמץ און ער וועט טרעפן א חמץ, וועט ער עס אויפעסן. וחכמים אומרים, איך האב נישט מורא אויף דעם. לא בדק אור ארבעה עשר, יבדוק בארבעה עשר. אויב מען האט נישט בודק געווען די נאכט צום פערצנטע טאג זאל מען בודק זיין די פערצנטע טאג. לא בדק בארבעה עשר, אויב מען האט נישט בודק געווען דעם פערצנטן טאג, יבדוק בתוך המועד, זאל מען בודק זיין אין די צייט. און ס'איז דא צוויי פשטים אויף דעם. אדער מיינט עס אין די צייט פון די זעקסטע שעה וואס דעמאלטס איז די צייט וואס מען דארף אויסרוימען דעם חמץ, פארברענען דעם חמץ, לא בדק בתוך המועד, אויב מען האט נישט בודק געווען אינעם זעקסטן שעה, יבדוק לאחר המועד, זאל מען בודק זיין אויך נאך דעם זעקסטן שעה, אבער נאר ביז ביינאכט, ווייל הגם די חכמים האבן געזאגט אז מען האט נישט מורא געהאט אויף דעם אז דער מענטש וועט עסן די חמץ וואס ער טרעפט, ווייל ער האלט דאך יעצט אינמיטן נאכזוכן דעם חמץ נאר מיט דעם איינעם ציל דאס צו פארברענען, וועט ער זיכער נישט צוקומען צו עסן דערפון, אבער נאר ביז ביינאכט, זאגן די חכמים אזוי, איינמאל די נאכט פאלט צו און ס'קומט ארויף א איסור כרת צו עסן חמץ, האבן זיי אויכעט מורא געהאט אויף דעם, און זיי האבן נישט געלאזט בודק חמץ זיין אום פסח. א צווייטע פשט ברענגט דער בארטענירא, לא בדק בארבעה עשר, אויב מ'האט נישט בודק געווען דעם גאנצן ערב פסח, יבדוק בתוך המועד, מעג מען בודק זיין אפילו אינעם יום טוב, און מען האט נישט מורא געהאט אפילו עס איז שוין דא א איסור כרת אז מען גייט צוקומען צו עסן דערפון, לא בדק בתוך המועד אויב מען האט נישט בודק געווען אינעם יום טוב יבדוק לאחר המועד נאך יום טוב פסח זאל מען אויכעט בודק חמץ זיין, ווייל די חמץ וואס איז אדורך אויף דעם די פסח איז אסור בהנאה זאל זיך עס נישט קומען אויסמישן מיט די אנדערע פרישע חמץ וואס מען גייט יעצט מאכן נאך פסח. ומה שמשייר, וואס א מענטש לאזט איבער נאכן בודק חמץ זיין, ער וויל נאך עסן אינדערפרי א סעודה, יניחנו בצינעא זאל עס אוועק לייגן אויף א באהאלטענע ארט, כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו ער זאל נישט דארפן גיין נאכזוכן נאך דעם. איינס האט מען דאך פריער געלערנט אז מען איז נישט חושש אז א חולדה וועט אוועק כאפן, דאס איז נאר ווען מען זעט נישט גארנישט, אבער איך האב דא מורא געהאט אז מען וועט זען ווי די חולדה קומט און נעמט אוועק די סעודה, און אז מען זעט ווי די חולדה כאפט עס אוועק דארף מען יא נאכאמאל בודק חמץ זיין דעם גאנצן הויז, ממילא זאל מען עס גוט באהאלטן ס'זאל נישט צוקומען צו דעם. משנה ד' רבי מאיר אומר אוכלין כל חמש מען מעג עסן חמץ די גאנצע פיפטע שעה פון ערב פסח מ'האט נישט מורא געהאט אז אמאל וועט זיין די זיבעטע שעה וואס דעמאלטס איז עס שוין אסור מדאורייתא און מענטשן וועלן זיך טועה זיין און זאגן אז עס איז נאך אלץ די פיפטע שעה וואס מען וועט עסן מענטשן זענען זיך נישט טועה צווישן די פיפטע און די זיבעטע שעה אין טאג. ושורפין בתחילת שש, עס קומט אריין די זעקסטע שעה, הייבט מען אן און מען פארברענט דעם חמץ. ורבי יהודה אומר, אוכלין כל ארבע, עסן מעג מען נאר די גאנצע פערדע שעה. ותולין כל חמש, די פיפטע שעה טאר מען שוין נישט עסן, ווייל עס קען זיך אמאל מאכן א פארוואלקענטע טאג, און אפילו די זיבעטע שעה אינעם טאג וועלן מענטשן זאגן אפשר איז נאר די פיפטע שעה, ממילא האב איך געמוזט זאגן אז די פיפטע שעה טאר מען שוין אויכעט נישט עסן, אבער פארברענען דארף מען נאך אויך נישט, מען מעג עס געבן פאר די בהמות, מען מעג נאך הנאה האבן דערפון. ושורפין בתחילת שש, אנהייב זעקסע שעה, דעמאלטס פארברענט מען דעם חמץ. משנה ה, ועוד אמר רבי יהודה, נאך א זאך האט רבי יהודה געזאגט, שתי חלות של תודה פסולות מונחות על גג האצטבא, ס'איז געווען א באנק אויפן הר הבית צום זיצן און אויף די דאך פון דעם באנק איז ערב פסח געליגן צוויי חמץ'דיגע חלות פון א קרבן תודה, וואס יעדע קרבן תודה האט מען דאך געברענגט פערציג ברויטן צען פון דעם זענען געווען חמץ, מען האט אבער נישט ארויף געלייגט קיין כשר'ע ווייל ס'וואלט געווארן דארטן פסול בידיים, אלע כשר'ע האט מען געדארפט זען אויפצועסן, מען האט גענומען אזאלעכע וואס זענען שוין פסול געווארן בלינה. וויאזוי ווערט עס פסול בלינה? ווייל ערב פסח טאר מען שוין נישט ברענגען קיין קרבן תודה, א קרבן תודה עסט מען יענעם טאג וואס מען איז עס מקריב און די נאכט נאכדעם, ערב פסח וועט מען דאך עס נאר מעגן עסן ביז די זעקסטע שעה, האב איך געזאגט אז מען טאר שוין נישט ברענגען ערב פסח קיין קרבנות תודה, איז די אלע מענטשן וואס זענען ארויף געקומען עולה רגל זיין און זיי מיט געברענגט זייערע קרבנות תודה האבן עס געמוזט מקריב זיין כאטשיג א טאג פריער, איז וויבאלד ס'איז געווען אזויפיל קרבנות תודה און אזויפיל חמציגע ברויטן אויפצועסן אין י"ג ניסן, איז אייביג איבערגעבליבן אזעלכע וואס זענען פסול געווארן בלינה, ווען ס'איז אנגעקומען די עלות פון די פערצנטע טאג, איז עס שוין פסול געווארן די איבריגע חלות, האט מען גענומען צוויי אזעלכע ברויטן פונעם תודה און ארויפגעלייגט אויפן דאך אויף א פלאץ וואו יעדער האט עס געקענט זען, און דאס איז געווען א סימן ביז ווען מען מעג עסן און ווען מען דארף שוין פארברענען, ווייל כל זמן שמונחות, ווילאנג ביידע ברויטן זענען דארט געליגן, כל העם אוכלים האט יעדער געוואוסט אז מען מעג נאך עסן, ניטלה אחת, ווען ס'איז געווארן אנהייב די פיפטע שעה איז געקומען איינער א שליח פונעם בית דין און אראפגענומען איין פון די ברויטן, תולין, דעמאלס האט מען געוואוסט אז מען דארף לאזן די זאך הענגען, לא אוכלים מען טאר שוין נישט עסן ולא שורפין, מען דארף נאכנישט פארברענען, ניטלו שתיהן, אויב ביידע ברויטן זענען געווארן אוועקגענומען, התחילו כל העם שורפין, האט די גאנצע עולם אנגעהויבן צו פארברענען, אנהייב פון די זעקסטע שעה האט מען אראפגענומען די צווייטע ברויט, און דעמאלס האט מען געוואוסט אז מען דארף שוין פארברענען די חמץ. רבן גמליאל אומר, חולין נאכלין כל ארבע. ביי חולין האלט ער אזוי ווי רבי יודא, אז מען מעג עסן נאר די פערטע שעה אבער די פיפטע שעה שוין נישט. ותרומה כל חמש. תרומה האט ער געזאגט זאל מען געבן נאך א שעה צייט צו עסן, ווייל מען טאר נישט שאדן מאכן קדשים בידיים, אז מען מעג עס נאך עסן, זאל מען עס נאך עסן און נישט פארברענען. ושורפין בתחילת שש. פארברענען די חמץ פארברענט מען אנהייב פונעם זעקסטן שעה. משנה ו', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, רבי חנינא וואס ער איז געווען א סגן פאר די כהנים, האט ער געזאגט, מימיהם של כהנים, פון די טעג פון די כהנים, לא נמנעו האבן זיך נישט צוריקגעהאלטן מלשרוף פון צו פארברענען את הבשר, א קדשים פלייש, שנטמא בולד הטומאה, וואס איז טמא געווארן דורך א ולד הטומאה, וואס ולד הטומאה מיינט א ראשון לטומאה, אבער דא זאגט די גמרא רעדט מען נישט פון א ולד הטומאה אליין נאר פון א ולד ולד הטומאה, מען רעדט אז די פלייש איז טמא געווארן פון א שני לטומאה, קומט אויס אז די פלייש האט געהאט א דין פון שלישי, און מען האט זיך נישט צוריק געהאלטן פון פארברענען די שלישי לטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה. מיט א צווייטע שטיקל פלייש וואס איז טמא געווארן פון א אב הטומאה וואס יענע שטיקל איז געווען א ראשון, אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, דורך דעם וואס מען פארברענט א שלישי מיט א ראשון, דער שלישי רירט צו דעם ראשון, ווערט דאך דער שלישי שטערקער טמא, ס'ווערט א שני, אבער דאך וויבאלד ביידע גייען יעצט פארברענט ווערן האט מיך נישט געבאדערט, ס'האט נישט געשטערט פאר די כהנים אז ס'ווערט מער טמא. שמועסט די ברטנורא אויס הגם דאס אז איין שטיקל פלייש זאל מטמא זיין א צווייטע שטיקל פלייש איז מן התורה קען דאס נישט געשען, אבער מדרבנן איז דאך יא איין עסנווארג מטמא א צווייטע עסנווארג, ממילא זאגט ער דא אויף דעסוועגן דאך האט מען זיך נישט צוריקגעהאלטן פון פארברענען איין פלייש וואס איז א שלישי לטומאה מיט א פלייש וואס איז געווען א ראשון הגם האט מוסיף געווען א טומאה אויף די טומאה. זאגט די משנה הוסיף ר' עקיבא ואומר, ר' עקיבא האט צוגעגעבן נאך א גרעסערע חידוש, זאגט ער מימיהם של כהנים, פון די טעג פון די כהנים לא נמנעו האבן זיי זיך נישט צוריקגעהאלטן מלהדליק פון אנצוצינדן את השמן, תרומה'דיגע אויל, שנפסל וואס איז פסול געווארן בטבול יום, טבול יום מיינט א מענטש וואס איז געווען טמא אבער ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, ער ווארט נאר יעצט אויף הערב שמש, וואס דער מענטש ביז הערב שמש האט ער א דין פון שני לטומאה, און ווען ער האט צוגערירט די אויל איז עס געווארן א שלישי לטומאה, האט מען זיך נישט צוריקגעהאלטן פון אנצינדן דעם אויל בנר אין א לייכטער וואס איז געמאכט פון אייזן, שנטמא בטמא מת, וואס איז טמא געווארן פון א מענטש וואס איז טמא געווען פון א מת, א מת אליין איז אבי אבות הטומאה, א טמא מת איז א אב הטומאה, און א אייזערנע לייכטער וואס ער רירט צו צו א טמא מת, איז דא א חידוש'דיגע הלכה פון חרב הרי הוא כחלל, אז ס'ווערט אזוי ווי די זאך וואס האט צוגערירט און ס'ווערט אויכעט א אב הטומאה, איז אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, מ'האט צוגעגעבן א טומאה אויף די טומאה וואס איז געווען פארדעם אויף דעם אויל, די אויל איז געווען א שלישי, און ווען מ'צינדט עס אן אין א לייכטער וואס איז א עב, ווערט דאך עס א ראשון, דאך וויבאלד מען גייט עס שוין יעצט פארברענען, האט מען נישט חושש געווען אז ס'קומט צו בשעת'ן פארברענען א שטערקערע טומאה ווי ס'האט פריער געהאט, און דאס איז א הוספה אויף די ווערטער פון רבי חנינא סגן הכהנים, ווייל רבי חנינא סגן הכהנים האט גערעדט אז מען האט זיך נישט צוריקגעהאלטן פון מאכן פון א שלישי זאל ווערן א שני, און ער זאגט אז פון א שלישי האט מען אפילו געמאכט א ראשון. משנה זי"ן, אמר רבי מאיר, זאגט רבי מאיר, מדבריהם למדנו, פון די ווערטער פון די פריערדיגע תנאים לערנט מען ארויס א הלכה וואס איז נוגע פאר חמץ ערב פסח, און פאר דעם קומט דא אריין די גאנצע משנה ו' אין די פרק, ששורפין אז מען מעג פארברענען תרומה טהורה, תרומה וואס איז אינגאנצן ריין, עם הטמאה, צוזאמען מיט טמא'נע תרומה בפסח, ערב פסח ווען מען דארף פארברענען די איבעריגע חמץ, אפילו איינער האט תרומה וואס איז אינגאנצן ריין, מעג מען דאס צוזאמשטעלן צוזאמען מיט טמא'נע תרומה און פארברענען אינאיינעם, ווייל אז מען גייט עס שוין פארברענען, שטערט מיך שוין נישט אז מען איז מטמא די טהור'ע תרומה. ווייל רבי מאיר האט געהאלטן אז אויך די פלייש וואס רבי חנינא סגן הכהנים האט דערציילט, איז מדאורייתא געווען אינגאנצן טהור, ווייל די פלייש וואס איז געווען טמא פון א ולד ולד הטומאה, איז טמא געווארן פון א משקה, וואס די משקה האט צוגערירט צו א אוכל, וואס די אוכל האט צוגערירט צו א שרץ. דאס אז א משקה, א געטראנק, זאל מטמא זיין ווייטער א שטיקל פלייש, האט ר' מאיר געהאלטן איז נאר א דרבנן'דיגע זאך, מדאורייתא איז עס טהור. זעט מען דאך פון ר' חנינא סגן הכהנים'ס ווערטער, אז מען מעג נעמען א פלייש וואס מדאורייתא איז עס טהור, און עס פארברענען מיט א פלייש וואס איז טמא מדאורייתא, וויבאלד ס'איז שוין ארויפגעקומען אויף דעם א טומאה דרבנן, טומאת משקין לטמא אחרים איז א דרבנן, מעג מען עס שוין פארברענען אינאיינעם. די זעלבע זאך חמץ ערב פסח, ביי די זעקסטע שעה וואס איז שוין אסור בהנאה מדרבנן, מעג מען עס שוין גייען פארברענען, אפילו דאס איז טהור'ע תרומה מעג מען עס צוזאמשטעלן און פארברענען אינאיינעם מיט טמא'נע תרומה. אמר לו רבי יוסי אינה היא המידה, דאס איז נישט קיין פארגלייך, רבי יוסי האט געהאלטן אנדערש ווי רבי מאיר, ער האט געהאלטן אז די פלייש וואס רבי חנינא סגן הכהנים רעדט, הגם ס'איז טמא געווארן נאר דורך א משקה, אבער דאס אז א משקה קען ווייטער מטמא זיין א עסנווארג איז יא א דאורייתא'דיגע זאך, ממילא זאגט רבי יוסי, דארטן האט מען גענומען א זאך וואס האט געהאט א שוואכע דאורייתא'דיגע טומאה, און מען האט צוגעגעבן דערצו א שטערקערע טומאה, אבער נעמען א תרומה וואס איז אינגאנצן טהור מדאורייתא האט עס נישט קיין שום פראבלעם, נאר ווייל מדרבנן איז עס שוין אסור בהנאה זאלסטו עס מעגן גיין פארברענען אינאיינעם מיט טמא'נע תרומה, דאס קען מען נישט ארויסלערנען פון די ווערטער פון רבי חנינא סגן הכהנים. זאגט רבי יוסי ווייטער, ומודים רבי אליעזר ורבי יהושע, דער רבי אליעזר און רבי יהושע וואס זיי קריגן זיך לגבי צאמשטעלן עפעס מיט א טמא'נע תרומה און פארברענען אינאיינעם וויאזוי מיר זעהן סוף משנה, אבער ביידע זענען מודה ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה, אויב דו האסט ריכטיג טהור'ע תרומה און ריכטיג טמא'נע תרומה זענען זיי ביידע מודה אז מ'טאר עס נישט צוזאמשטעלן אינאיינעם, על מה נחלקו, וואס איז יא געווען די מחלוקה צווישן רבי אליעזר און רבי יהושע, על התלויה ועל הטמאה, אויב ס'איז דא א תרומה וואס איז אפשר טמא געווארן, ס'הייסט תולין, און דו ווילסט עס צוזאמשטעלן און פארברענען אינאיינעם מיט א תרומה וואס איז אינגאנצן טמא, דעמאלטס קריגן זיי, שרבי אליעזר אומר תשרף זו לעצמה וזו לעצמה, מען נאך אלץ מוזהר, מען נאך אלץ אנגעווארנט און אנגעזאגט פון די תורה צו היטן די ספק'דיגע תרומה, ווייל אפשר איז עס נאך טהור, שטייט א פסוק משמרת תרומותי, זאגט ער סיי תרומה טהורה און סיי תרומה תלויה דארף מען אפהיטן פון טומאה, טאר מען דאס נישט צאמשטעלן מיט טמא'נע תרומה. רבי יהושע אומר שתיהן כאחת, וויבאלד ס'האט שוין א ספק טומאה, גייט שוין נישט אן אויף דעם די דין שמירה און מען מעג עס יא צאמשטעלן צוזאמען מיט טמא'נע תרומה. אבער טהור'ע תרומה צוזאמשטעלן מיט טמא'נע תרומה, אפילו ווען מ'גייט עס שוין פארברענען, דאס איז סיי רבי אליעזר און סיי רבי יהושע מודה אז מ'טאר דאס נישט טון. דער ברטנורא לייגט צו א ווארט אז דאס איז יעדער מודה אז מ'מעג נעמען תרומה טהורה און פארברענען צוזאמען מיט תרומה וואס איז תלויה, ס'איז ספק טמא, וויבאלד ס'האט נאך נישט אויף זיך קיין חזקת טומאה, דאס איז רבי יוסי אויכעט מודה אז מ'מעג עס פארברענען אינאיינעם מיט תרומה טהורה. זאגט די גמרא מסכת פסחים דף ז עמוד ב', ס'איז געשטאנען אין די משנה אז מען דארף בודק זיין דעם חמץ לאור הנר. מנא הני מילי פון וואו זעט מען דאס אז ס'מוז זיין מיט א לעכטל? אמר רב חסדא למדנו מען לערנט ארויס אזא גזירה שווה, מציאה ממציאה, די מציאה וואס ס'שטייט דא לא ימצא בבתיכם פון א מציאה וואס ס'שטייט ביי די בעכער וואס מ'האט געטראפן אין בנימין'ס זעקל, און מציאה מחיפוש, דאס טרעפן פונעם בעכער פון די זוכונג פונעם בעכער, אט פונקט ווי יענע טרעפונג איז געווען דורך א זוכונג, די זעלבע זאך דא ביי די שאור לא ימצא בביתיכם גייט עס אויך צו מיט א זוכונג. וחיפוש, איינמאל מען ווייסט שוין אז ביי חמץ דארף מען עס זוכן, לערנט מען דאס ארויס מחיפוש פון א צווייטע פלאץ וואו ס'שטייט אז מען דארף זוכן, וחיפוש, און יענע זוכונג שטייט דארט אינעם פסוק מנרות. בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ווי די גמרא ברענגט ווייטער דעם פסוק ונרות מנר און די פסוק ווי ס'שטייט אז מ'זוכט מיט לעכט אסאך לעכט לערנט מען ארויס נאכדעם פון א פסוק נר השם נשמת אדם וואס דארט זעט מען אז מ'זוכט מיט איין לעכטל שמועסט ער אויס די גאנצע ילפותא מציאה ממציאה

ס'גייט ארויף אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער טוט אונטערזוכן כל חדרי בטן, מוז מען ארויסלערנען קודם חיפוש מנרות, אז ביי נרות שטייט די אויסדרוק פון זוכן און נאכדעם לערנט מען ארויס נרות מנר. זאגט די גמרא תנו רבנן אין בודקין, מ'טאר נישט בודק חמץ זיין לא לאור החמה, נישט צו די שיין פון די זון, ולא לאור הלבנה, נישט צו די שיין פון די לבנה, ולא לאור האבוקה, נישט צו די שיין פון א פאקל. אלא לאור הנר נאר צו די ליכטיגקייט פון א לעכט מפני שאור הנר יפה לבדיקה דאס איז זייער גוט אויף בודק צו זיין ואף על פי שאין ראיה לדבר ס'שטייט נישט קלאר ארויס אין קיין פסוקים אבער זכר לדבר איז יא דא און דאס ווערט אנגערופן א זכר לדבר ווייל ס'איז דא פון די פסוקים וואס זענען נישט אין די תורה נאר אין נביאים וכתובים פאר דעם הייסט עס נאר א זכר לדבר שנאמר שמועסט ער איבער אין קורצן די פריערדיגע פסוקים שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר ויחפש בגדול החל ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. פרעגט די גמרא ואבוקה לא? א פאקל זאל נישט זיין גוט צו בודק זיין? א פאקל איז דאך אסאך שטערקער ווי א לעכט. והאמר רבא מאי דכתיב וואס איז פשט אין דעם פסוק אין חבקוק ונוגה די שיין פון לעתיד לבוא פון די צדיקים כאור תהיה ס'וועט זיין אזוי ווי די ליכטיגקייט פון שבעת ימי בראשית קרניים שטראלן וועלן קומען מידו פונעם אייבערשטנ'ס האנט כביכול לו, צו דעם צדיק, ושם חביון עוזו, איז למה צדיקים דומים בפני שכינה, צו וואס וועלן די צדיקים זיין גלייך אקעגן די שכינה, לעתיד לבוא כנר בפני האבוקה, אזוי ווי א לעכט קעגן א פאקל, זעט מען דאך פון די גאנצע מימרא אז א פאקל איז סאך שטערקער ווי א לעכט. ואמר רבא און רבא האט געזאגט אז אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר ס'איז א אויסדערוועלטע מצוה אז מ'זאל נעמען א פאקל צו הבדלה, איז פארוואס ביי בדיקת חמץ טאר מען נישט נוצן א פאקל? אמר רב נחמן בר יצחק, זה, די לעכטל יכול להכניסו לחורין ולסדקין. מ'קען דאס אויכעט אריינפירן אין קליינע שפאלטן, קליינע לעכער, און בודק חמץ זיין דארט. וזה אבער א גרויסע פאקל, אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין, מ'קען עס נישט אריינפירן אין די קליינע לעכעלעך, פארדעם טאר מען דאס נישט נוצן. רב זביד אמר, זה אורו לפניו, א לעכטל, גייט די שיין דערפון פאראויס, און ווען איינער איז בודק חמץ וויל ער דאך קוקן וואס טוט זיך פאראויס, וזה אורו לאחריו, אבער א אבוקה שפרינגט די פייער אויף ריקוועגס, און מ'קען נישט בודק זיין לפניו. רב פפא אמר, האי בעית, פון אבוקה, פון א פאקל האט ער מורא, ער האט מורא ס'וועט זיך אונטערצינדן די גאנצע הויז, והאי לא בעית, מיט א לעכט, האט ער נישט אזוי מורא, קען ער מער צולייגן קאפ צו זוכן די חמץ. רבינא אמר, האי משך נהורא, א לעכט ציט זיך שיין, ס'שפרינגט נישט, והאי מיקטף איקטופי, א פאקל שפרינגט און טאנצט און ס'האקט זיך אפ, און מ'קען נישט געהעריג בודק חמץ זיין דערצו. זאגט דער זוהר הקדוש, איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגומר, תא חזי, כתיב, שטייט א פסוק אין שופטים, וחבר הקיני נפרד מקין, חבר פון די משפחה פון קיני האט זיך אפגעשיידט פון קין, מבני חובב חותן משה, וואס זיי שטאמען פון יתרו די שווער פון משה, זאגט ער וחבר הקיני אליין מבני בנוי דיתרו הוה, ער אליין איז אויך געווען א אייניקל פון יתרו, נישט נאר דער קין פון וועם ער האט זיך אפגעשיידט איז געווען מבני חובב חותן משה, נאר ער אליין טרעפט מען אויך אז ער איז געווען פון יתרו, כמה דאת אמר, ויאמר שאול אל הקיני, האט ער אים געזאגט, ער האט אים דערמאנט דארטן די חסד וואס יתרו האט געטון מיט די אידן. איז אמאי אקרי קיני? פארוואס ווערט ער אנגערופן קיני? ואוקמוה, דאס האט מען שוין איינגעזעצט, וויבאלד ער האט קונה געווען די תורה, יתרו האט זיך מגייר געווען, ווערט ער אנגערופן קייני. זאגט ער אבער נאך א פשט, כתיב, את הקיני ואת הקניזי. קיני איז פון די דריי לענדער וואס די אידן גייען צובאקומען לעתיד לבוא, וואס קיני איז מדין, און וויבאלד יתרו איז געווען כהן מדין פאר דעם ווערט ער אנגערופן קיני. ואיתמר, נאך א פשט פארוואס ער ווערט אנגערופן קיני, דעבד קינא במדברא, ער האט זיך געמאכט א נעסט אין די מדבר כעופא דא אזוי ווי די פייגל, בגין למלעי באורייתא, זיך צו קענען פלאגן אויף די תורה ואתפרש מן מתא, ער האט זיך אפגעשיידט פון די באוואוינטע געגענטער און איז געקומען צו די מדבר, אזוי ווי א פייגל וואס פליעט אוועק און מאכט זיך א נעסט ערגעץ אנדערש, פאר דעם האט מען אים אנגערופן קיני א לשון פון א קן ציפור. נפרד מקין איז געשטאנען אין פסוק, ער האט זיך אפגעשיידט פון קין, זאגט ער די פשט איז, אתפרש מההוא עמא דהוה בקדמיתא, ער האט זיך אפגעשיידט פון די פאלק וואו ער איז פאר דעם געווען, ואתדבק ביה בקודשא בריך הוא, און ער האט זיך באהאפטן מיטן אייבערשטן, יענע פאלק האט זיך גערופן קין, נפרד מקין, ער האט זיך אפגעשיידט פון די סטרא אחרא וואס ווערט אנגערופן קין, זכאה הוא בר נש וואויל איז א מענטש דזכי באורייתא וואס ער איז זוכה אין די תורה למיזל צו גיין ולאתדבקא און זיך באהעפטן באורחוי אין די וועגן פון די תורה דכד בר נש אזיל באורחוי דאורייתא ווען א מענטש גייט אין די וועגן פון די תורה משיך עליה ציט ער ארויף אויף זיך רוחא קדישא עילאה א דערהויבענע הייליגע גייסט כמה דאת אמר עד יערה עלינו רוח ממרום אבער וכד בר נש סטי אורחוי, ווען א מענטש נייגט אפ זיינע וועגן, משיך עליה שלעפט ער ארויף אויף זיך רוחא אחרא מסיטרא אחרא, דהוא סיטרא דמסאבא, א אנדערע גייסט פון די אנדערע זייט וואס דאס איז די זייט פון די טומאה, מסיטרא דמסאבא, די טמא'נע זייט אתער ווערט נתעורר, מסיטרא דנוקבא דתהומא רבה, פון די זייט פון דעם לאך

ולההוא סטר הוה פלח ער פלעגט דינען פאר יענע זייט, ומשך עליה האט ער ארויפגעשלעפט אויף זיך רוחא א גייסט מההוא אתר פון יענע זייט, ועל דא אקרי קיני, פאר דעם האט מען אים אנגערופן קיני, ווייל דאס איז א לשון פון קין, אבער לבתר נאך דעם נפרד מקין ער האט זיך אפגעשיידט פון דעם קין, אתדבק ביה בקודשא בריך הוא ער האט זיך באהאפטן מיטן אייבערשטן.

וכל מאן דעבר על פקודי דאורייתא, ווער ס'איז עובר אויף די מצוות פון די תורה, איז כביכול פגים לעילא, ער איז פוגם אויבן, און פגים לתתא, ער איז פוגם אונטן, פגים לגרמיה, ער איז פוגם פאר זיך, פגים לכל עלמין, ער איז פוגם פאר אלע וועלטן. מתל זאגט ער דאס איז א משל לאינון מפרישי ימין, מענטשן וואס גייען אויף די ימ'ן, דשאטין בארבא, די שווימען אין א שיף, קם חד שטיא בינייהו, ס'איז אויפגעשטאנען א שוטה צווישן די אלע רייזנדע, בעא לנקבא האט געוואלט מאכן א לאך אויף זיין פלאץ, האט מען אים אפירגעהאלטן, האט ער געזאגט וואס גייט דיך אן וואס איך טו אויף מיין פלאץ, אבער ער איז א שוטה ווייל ער מאכט א לאך אויף זיין פלאץ און מיט דעם וועט ער איינזינקען דעם גאנצן שיף, די זעלבע זאך ווען איין מענטש זינדיגט מאכט ער שאדן פאר די גאנצע וועלט. ועל דא דאס איז די פשט וואס שטייט אין פסוק איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם רעדט מען פון איין פריוואטע מענטש וואס ער זינדיגט אבער שפעטער שטייט והתודו את חטאתם א לשון רבים ווייל זיי טוען אפ פאר אלע שטייט אין פסוק מכל חטאות האדם פארוואס ווערט עס אנגערופן חטאות האדם זאגט ער ס'ווערט אנגערופן אזוי על שם אדם הראשון ווי ס'שטייט א פסוק והמה כאדם עברו ברית אדם, דער אדם הראשון עבר האט עובר געווען על פקודא חד דאורייתא אויף איין מצוה פון די תורה, גרים ליה לגרמיה מיתה ער האט גורם געווען א מיתה פאר זיך וגרים לכל עלמא ער האט גורם געווען א מיתה פאר די גאנצע וועלט, פגים לעילא ער האט פוגם געווען אויבן פגים לתתא ער האט פוגם געווען אונטן, וההוא חובא די עבירה תליא דאס הענגט עד דיקיים קודשא בריך הוא עלמא כמלקדמין ביז די אייבערשטער וועט אהער שטעלן די וועלט נאכאמאל אזוי ווי פריער ויתעבר ההוא פגימו מעלמא עס וועט אפגעטוהן ווערן דער פגם פון די וועלט. הדא הוא דכתיב בלע המוות לנצח, ס'וועט איינגעשלינגען ווערן דאס טויט אויף אייביג ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים, דער אייבערשטער וועט פארווישן די אלע טרערן פון די פענעמער. ובגין כך כי יעשו מכל חטאת האדם, פאר דעם שטייט דא אז זיי וועלן טון איינע פון די זינד פון אדם, האדם מיינט אדם קדמאה, אדם הראשון, ער האט עס גורם געווען מיט זיין ערשטע עבירה אז אנדערע מענטשן שפעטער זאלן זינדיגן,

ועל דא רחמנא לישזבן דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען מחייביא פון די רשעים דהאי עלמא פון די וועלט ומן פגימו דלהון פון זייער חסרון ווען זיי טוען אן עבירה מאכן זיי פאר אונז אלע שאדן כמה זכאין מסתלקי בגינייהו וויפיל ערליכע מענטשן גייען אוועק פון די וועלט צוליב די שלעכטס פון די רשעים בר אויסער כל מה דגרמי לעילא ותתא וואס זיי זענען נאך גורם פאר פארשידענע אנדערע זאכן אויבן און אונטן. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ז, כשחוגר חגורו, ווען מען גארטלט זיך אן, מברך זאגט מען די ברכה אוזר ישראל בגבורה. כשלובש נעליו, מען טוט זיך אן די שיך, מברך שעשית לי כל צרכי, האסט מיר געמאכט אלע געברויכן. כשמהלך לצאת לדרך, ער הייבט אן גיין, ער וויל ארויסגיין אויפן וועג, מברך, המכין מצעדי גבר אז דער אייבערשטער גרייט אן די טריט פון א מענטש. ומברך אדם בכל יום, א מענטש דארף אויך מאכן יעדן טאג די ברכה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא עשני גוי, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא עשני אישה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא עשני עבד. האט דאך דער רמב ם אויסגערעכנט דא אלע ברכות השחר, זאגט ער שמונה עשר ברכות אלו, די אויבערשטע אכצן ברכות פון ברכת השחר, וואס מען זעט פון דעם חשבון פון אכצן אז דער רמב ם האט געהאלטן אז המעביר שינה מעיני איז איין ברכה, און פון יהי רצון מלפניך שתרגילנו בתורתך הייבט זיך אן א נייע ברכה ברוך אתה ה' הגומל חסדים טובים, און דער רמב ם האט טאקע נישט גורס געווען ויהי רצון אזוי ווי אונז זאג מיר, נאר יהי רצון ס'הייבט זיך אן א נייע ברכה אזוי האט ער א חשבון פון אכצן ברכות. זאגט ער די אכצען ברכות אין להם סדר, דאס האט נישט קיין באשטימטע סדר ווי אזוי מען דארף דאס זאגן, אלא מברך כל אחת מהן, יעדע איינע פון זיי זאגט מען על דבר שהברכה בשבילו בשעתו, אין די צייט וואס מען טוט יענע זאך אויף וואס ס'קומט די ברכה, דעמאלטס מאכט מען דעם ברכה כיצד, הרי שחגר חגורו והוא על מיטתו, אויב נאך פאר ער הייבט זיך אויף אין בעט האט ער שוין אנגעטון דעם גארטל, מברך זאגט ער דעמאלטס אוזר ישראל בגבורה, שמע קול התרנגול אויב נאכדעם הערט ער דעם תרנגול, מברך הנותן לשכוי בינה, וכל ברכה מהן שלא נתחייב בה, אויב ס'איז דא איינע פון די אלע ברכות וואס ער איז נישט מחויב געווארן דערפון, אינו מברך אותה דארף ער עס טאקע נישט זאגן, כיצד? לן בכסותו, ער האט זיך נישט אויסגעטוט די בגדים, ער איז געשלאפן מיט די וועש, אינו מברך כשעומד מלביש ערומים, איז ווען ער שטייט אויף דארף ער נישט זאגן דעם ברכה פון מלביש ערומים, ווייל ער איז דאך געווען אנגעקליידעט א גאנצע נאכט אויך. הלך יחף, אויב ער גייט ארום בארפעס, אינו מברך שעשית לי כל צרכי. ביום הכיפורים ובתשעה באב, שאין שם רחיצה, מען וואשט זיך נישט די הענט, און לויטן רמב ם האט מען זיך טאקע נישט געמעגט בכלל וואשן די הענט יום כיפור און תשעה באב אפילו צו קענען גיין דאווענען, אינו מברך נטילת ידיים, זאגט מען נישט די ברכה פון נטילת ידיים, און אז מען וואשט נישט אפ דעם פנים, ולא המעביר חבלי שינה, קען מען נישט זאגן דעם ברכה פון המעביר חבלי שינה וואס דער רמב ם האט געזאגט אז דאס זאגט מען ווען מען וואשט זיך אפ דעם פנים. אם לא נכנס לבית הכסא, אז ער איז נישט ארויסגעגאנגען אין בית כסא, אינו מברך אשר יצר את האדם, וכן שאר ברכות אלו. זאגט דער ספר חסידים אין סימן נ ט', אין לנו ניחוש לסימן, אונז טאר מען נישט מאכן קיין שום ניחוש פאר א סימן, אלא במה שאמרו חכמים, נאר די זאכן וואס די חכמים האבן יא געזאגט אז מען מעג טון, כענין שאמרו אז בראש השנה יאכלו ראש אייל, מ'זאל עסן די קאפ פון א ווידער על שם נהיה לראש וכו'. און מיני מתוקים, מען זאל עסן זיסקייטן על שם שנה מתוקה, ס'זאל זיין א זיס יאר. וכן וואס די גמרא זאגט אין מסכת הוריות, דף י ב עמוד א', ירבה תרנגולות, א מענטש וויל וויסן צו ער גייט מצליח זיין אין א געוויסע געשעפט אדער נישט, זאל ער אויפהאדעווען א תרנגול לשם די געשעפט, אויב די תרנגול וועט ווערן פעט און ס'וועט זיין שיין וועט ער וויסן אז ער גייט מצליח זיין. וכן, ידליק נר בבית דלא נשיבא זיקא, די גמרא זאגט דארטן אין הוריות אז אויב איינער וויל וויסן צו ער גייט אויסלעבן דאס יאר, זאל ער גיין צווישן ראש השנה און יום כיפור אין א שטוב וואו ס'בלאזט נישט קיין ווינט און אנצינדן א לעכטל, אויב די לעכטל וועט זיך שיין אויסברענען, ס'וועט זיך נישט פארלעשן, וועט ער וויסן אז ער וועט אויסלעבן דאס יאר. איז די זאכן וואס ווערן דערמאנט אין חזל, די זאכן מעג מען טון, דאס הייסט נישט קיין ניחוש, נאר א סימן. ואותם בני אדם די מענטשן שיש להם לעשות מצוה, זיי האבן עפעס א מצוה וואס זיי דארפן טון, כגון להתחיל, ללמד תינוקות, ער דארף גיין לערנען מיט קליינע קינדער, או להכניס במצוה אחת, ער דארף אריינברענגען קינדער אין א פרישע מצוה, ואומר און ער זאגט נמתין לאמיר ווארטן עד ראש חודש, ראש חודש איז א גוטע צייט אנצוהייבן, זאגט ער אף על פי שאין זה ניחוש, קיין ניחוש הייסט דאס נישט, אבער אין זה דרך הטוב, דאס איז נישט די גוטע וועג. כי מי יודע אם יחיה אם ימות בתוך החודש, ווער ווייסט צו דער מענטש וועט טאקע אויסלעבן ביז ראש חודש אדער ער וועט חלילה שטארבן מיטן דעם חודש, וואס דעמאלט נמצא מת ולא קיים המצוה, עס קען אויסקומען אז ער זאל שטארבן און ער האט בכלל נישט איינגעהאלטן די מצוה. כללו של דבר, די כלל פון די זאך איז אזוי, מיד כשתבוא המצוה לידך עשה אותה ואל תדחה אותה, ווען ס'קומט דיר אונטער א מצוה צו טון, טוה עס און שטופ עס נישט אפ וכן דרשו חכמים פון דעם פסוק ושמרתם את המצות, אל תקרא המצות אלא המצוות, אם באה מצוה לידך אל תניחנה להחמיץ, לאז עס נישט זויער ווערן, אלא עשה אותה מיד טוה עס תיכף. ואם חשב לעשות מצוה א מענטש האט געטראכט צו טון א מצוה ונאנס, ס'איז געשען א אונס ער האט עס נישט געקענט טון ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו ער האט עס יא געטון שנאמר, ולחושבי שמו, מחשבה טובה, א גוטע מחשבה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, דער אייבערשטער שטעלט דאס צו, כאילו דאס וואלט געווען א מעשה.